האבן מיר געלערנט וטומטום ואנדרוגינוס, אז טומטום און אנדרוגינוס איז פטור פון ראיה וכולי, תנו רבנן האבן די רבנן געלערנט, אין פסוק שטייט יראה כל זכורך זכור, אויב זאל מיר נאר שטיין זכור אן די כף וואלט איך געזאגט להוציא את הנשים. אז נאר מענער און פרויען זענען נישט מחויב בראיה. יעצט אז שטייט מיר זכורך, דאס וואס איך בין מוסיף די כף להוציא טומטום ואנדרוגינוס, גיי איך יעצט מוציא זיין אז טומטום און אנדרוגינוס זענען אויכעט פטור. טומטום לערן מיר פשט אז ס'איז פארוואקסן, מען ווייסט נישט צו ס'איז זכר צו ס'איז נקבה. אנדרוגינוס רופט זיך אן אז ס'איז דא אי זכרות אי נקבות. כל זכורך, דער כל איז מיר איבריג, לרבות את הקטנים, דאס גיי איך מרבה זיין, הקטנים, כל הקטנים זכרים זענען אויך מחוייב אין ראיה. אמר מר, מיר האבן פריער געלערנט אין דער ברייתא, זכור ס'זאל מיר שטיין זכור, וואלט איך געזאגט להוציא את הנשים, אז גייט מען ממעט זיין אז פרויען זענען נישט מחוייב בראיה. פרעגט די גמרא, הא למה לי קרא, וואס דארף איך האבן א פסוק אז נשים זענען נישט מחויב בראיה? מכדי, מצוות עשה שהזמן גרמא היא, די מצוות ראיה איז דאך פארבינדן מיט א צייט, דאס איז נאר דריי יום טובים, פסח, שבועות, סוכות. וכל מצוות עשה שהזמן גרמא, און יעדע מצוות עשה וואס איז גורם די צייט, איז דאך נשים פטורות, איז אפילו איך וועל נישט האבן קיין באזונדערן פסוק ממעט צו זיין פרויען, ווייס איך דאך אליין אז נשים פטורות, זאגט די גמרא ניין אצטריך איך מוז האבן א פסוק, איך זאל נישט האבן קיין פסוק וואלט איך יא מחייב געווען נשים בראיה, ראיה הייסט אז מען דארף קומען אין דער עזרה, און נאך א נאך א דין אז מען דארף ברענגען עולת ראיה, פארוואס וואלט איך געמיינט אזוי אן א פסוק, סלקא דעתך אמינא, איך וואלט געוואלט מיינען נילף ראיה ראיה מהקהל, איך לערן אפ ראיה ראיה פון דער מצוה פון הקהל, די מצוה פון הקהל איז מוצאי שמיטה אין סוכות, האט מען זיך און דארטן האבן מען זיך געדארפן צוזאמען נעמען אנשים נשים וטף, און דער מלך האט געליינט פאר זיי משנה תורה, איז דאך הק' הקהל איז דאך אויכעט א מצוות עשה שהזמן גרמא, און מיר האבן דאך פריער געזאגט. לגבי אנדערע זאכן לערן איך דאך אפ פון דער גזירה שוה, ווייל איך לערן אפ ראיה ראיה מהקהל, וואלט איך געוואלט מיינען מה להלן אזוי ווי בהקהל, נשים חייבות פרויען מחויב כאטש ס'איז מצוות עשה שהזמן גרמא אף כאן נשים חייבות.

סלקא דעתך אמינא איך וואלט געוואלט מיינען הואיל ואית ליה צד זכרות ער האט דאך צד זכרות אויך ליחייב וואלט איך געוואלט מיינען ער איז מחויב קמשמע לן דארף מען דערציילן דבריה בפני עצמו הוא דאס הייסט ער איז נישט קיין זכר. אלא טומטום, ספיקא הוא, דאס איז דאך א ספק, מי איצטריך קרא למעוטי ספיקא, דארף איך דען האבן א פסוק ממעט צו זיין א ספק, מכח ספק וועט ער נישט איז ער נישט מחויב, ווייל אויב ער וועט ברענגען די עולת ראיה ברענגט ער דאך חולין בעזרה, דארף איך אויף דעם נישט האבן קיין פסוק. פארוואס באטונט ער פאר באזונדערע שלעכט? איז א זכר. אמר אביי, האט אביי געזאגט, כשביציו מבחוץ, מען מיינט דא אזאן טומטום וואס ביציו איז אויסנווייניג, נאר דער גיד איז באהאלטן, ער איז זיכער א זכר, דאך בין איך אים ממעט, ווייל ער איז נישט גלייך, כ'האב דאך א ספעציעלן מיעוט. אמר מר, מיר האבן פריער געלערנט, כל זכורך לרבות הקטנים, אז קטנים זענען מחויב עולה רגל זיין אין דער מצוה פון ראיה כל זכורך. פרעגט די גמרא, והתנן מיר האבן דאך געלערנט אין אונזער משנה, חוץ מחרש שוטה וקטן, א חרש שוטה וקטן איז פטור? אמר אביי לא קשיא, ס'איז נישט קיין קשיא, כאן בקטן שהגיע לחינוך, דאס וואס דער כל גייט מרבה זיין א קטן מיינט מען הגיע לחינוך, כאן וואס די משנה פטר'ט א קטן, מיינט מען בקטן אזאן קטן שלא הגיע לחינוך איז נאך נישט געקומען צו דער צייט איך זאל אים צוגעוואוינען מיט מצוות. פרעגט די גמרא, קטן שהגיע לחינוך גייסטו אפלערנען פון דעם כל דרבנן היא דער חיוב איז נאר ס'ליגט אויפן טאטן א חיוב מדרבנן זאל אים מחנך זיין מצוות, זאגט די גמרא, אין הכי נמי, ס'איז טאקע אזוי אז א קטן איז נאר מחויב מדרבנן, וקרא אסמכתא בעלמא, דער פסוק איז נאר אסמכתא, פרעגט די גמרא, אויב אזוי אז פון דעם כל לערן איך נישט אפ קטנים, ואלא קרא למאי אתא, וואס לערן איך אפ פון דעם קול? אתי לכדאחרים, איך לערן אפ פון דעם כל וואס די אחרים זאגן, דתניא מיר האבן געלערנט, אחרים אומרים, אחרים זאגן, המקמץ, דער וואס טוט צוזאמעננעמען די צואת כלבים, דאס איז גוט אויסצוארבעטן מיט דעם פעל, והמצרף, אויף דעם ארט ווי מען גראבט אויס פון דער ערד די קופער, והמצרף נחושת, טוט ער דארטן ווי מען זאגט דאס לייטערן. והבורסי, און דער מענטש וועלכער ארבעט אויס פעל, פטורין מן הראיה, זיי זענען פטור פון ראיה, זיי דארפן נישט עולה רגל זיין, משום שנאמר כל זכורך, זאגן מיר אזוי, מי שיכול לעלות עם כל זכורך, דער וואס ער קען גיין צוזאמען מיט מענטשן, יצאו אלה, א אויסנאם איז די שאינם ראויות לעלות עם כל זכורך, זיי קענען נישט גיין עם כל זכורך ווייל עס איז פון זיי דא נישט קיין גוטער ריח. קומט יעצט אויס אז דער כל איז נישט ווי כ'האב פריער געזאגט א ריבוי, נאר דער כל איז א מיעוט, כל זכורך, וואס דארף נאר עולה לרגל זיין אזעלכע וואס ער קען גיין צוזאמען מיט אלע. אין דער משנה האט מען געלערנט נשים ועבדים שאינם משוחררים איז דער דין זענען פטור פון ראיה. פרעגט די גמרא בשלמא נשים כדאמרן, נשים זענען פטור ווי מיר האבן פריער געזאגט, שטייט זכורך פון דעם זכורך בין איך ממעט נשים. אלא עבדים מנלן, פון וואנעט ווייסן מיר עבדים זענען פטור פון ראיה? אמר רב הונא האט רב הונא געזאגט אמר קרא ס'שטייט אין פסוק אל פני האדון השם, זאגן מיר מי שאין לו אלא אדון אחד, ווער איז מחוייב פון דער מצוה פון ראיה? דער וואס ער האט נאר איין האר איבער זיך, יצא זה א אויסנאם איז א עבד, שיש לו אדון אחר, ער האט נאך א האר, ער איז פטור פון ראיה. פרעגט די גמרא, הא למה לי קרא, וואס דארף איך האבן א פוסק ממעט צו זיין א עבד, איך ווייס אליין פארוואס, מכדי כל מצוה שאישה חייבת בה, יעדע מצוה וואס די פרוי איז מחוייב, איז דער עבד חייב בה, איז דער עבד מחוייב, כל מצוה. שאין אישה חייבת בה, די מצוה וואס די פרוי איז נישט מחויב, אין העבד חייב בה, איז די עבד נישט מחויב, דגמר מ'לערנט דאך אפ לה לה מאישה, ביי א אישה שטייט וכתב לה, און דארטן שטייט ביי או חופשה לא ניתן לה, און ביי אישה האט מען דאך פריער געזאגט בין איך דאך ממעט פון ראיה, בין איך דאך די זעלבע זאך, ווייס איך דאך שוין עבדים זענען פטור פון ראיה, וואס דארף איך האבן דעם פסוק אפלערנען אל פני האדון השם? אמר רבינא, האט רבינא געזאגט, לא נצרכה, איך דארף נישט האבן דעם לימוד פון דעם פסוק אל פני האדון השם, אלא למי שחציו עבד וחציו בן חורין, אויב האלב איז ער באפרייט, וואלט איך געוואלט מיינען מכח די צד חצי בן חורין זאל ער זיין מחוייב, לאזט מיר הערן די פסוק אל פני האדון השם, דייקא נמי איך וועל דיר ברענגען דקתני האט מען געלערנט נשים ועבדים שאינם משוחררים, מאי שאינם משוחררים, וואס פארוואס איז ער מוסיף די ווערטער שאינם משוחררים? זענען נישט באפרייט, אילימא וועסט וועלן זאגן שאינם משוחררים כלל אינגאנצן נישט באפרייט, אז דא רעדט זיך ביי אזעלכן וואס ער איז אינגאנצן א עבד, ליתני זאל ער מיר לערנען עבדים סתמא, עבדים ווייס איך, ער איז א קנעכט, ער איז אינגאנצן נישט באפרייט. אלא לאו איז דאך פון דעם א ראיה אז דאס וואס שטייט שאינם משוחררים מיינט מען שאינם משוחררים לגמרי, אינגאנצן פריי זענען זיי ניט, אביסל באפרייט זענען זיי יא, ומאי נינהו ווער איז דאס מי שחצי עבד וחצי בן חורין, דער עבד האט באלאנגט צו צוויי מענטשן, צו צוויי שותפים, און איינער האט באפרייט איין העלפט, שמע מינה איז א ראיה אז דעם פסוק אל פני האדון השם דארף איך האבן אויף אזא איין פאל וואס אביסל איז ער א בן חורין פון לה לה מאישה לערן איך נאר אפ דעמאלט ווען ער איז אינגאנצן א עבד פון דעם פסוק אל פני האדון השם לערן איך אפ דעמאלט אויך ווען ס'איז אביסל איז ער באפרייט, חצי בן חורין וואלט איך געוואלט מיינען, מכח די צד וואס חצי בן חורין זאל ער זיין מחויב, לאזט מיר הערן דער פסוק, מי שאין לו אלא אדון אחד, ער איז אויכעט פטור. רשי. אין דער משנה האט מען געלערנט והחיגר איינער הינקט אויף א פוס והסומא א בלינדער וחולה א אלטער מאן וחולה א קראנקער וזקן א אלטער זענען פטור פון ראיה תנו רבנן האבן די רבנן געלערנט אין א ברייתא רגלים שטייט שלש רגלים פרט גיי איך פארמינערן לבעלי קבין. בעלי קבין ווערט אנגערופן ס'זאל נישט פאסירן איינער פעלט א שטיקל פוס און מ'האט טוט אן אויף דעם ארט א פראטעז דאס ווערט אנגערופן קב ווייל דאס האט א בית קיבול די די שטיקל פוס וואס איז געבליבן זאל זיך אין דעם האלטן פארוואס ווייל רגלים ער גייט דאך נישט אויף די פיס נאר ער גייט אויף דעם קב. דבר אחר, א אנדער פשט איז אז בעלי קבין זענען פוטר לערן איך אפ פון ווארט פעמים, שלש פעמים בשנה, ווי מיר האבן פריער געזאגט דף ג עמוד א, אז דאס ווארט פעמים מיינט מיט טריט, ווי איך לערן עס דארט אפ פון פסוקים מה יפו פעמיך בנעלים, און איך לערן אפ פון דעם פעמי דלים. אויב אזוי אז איך ווייס שוין בעלי קבין פון פעמים איז רגלים פרט גייט מען פארמינערן לחיגר איינער וואס הינקט לחולה א קראנקן ולסומא און א בלינדן ולזקן א אלטער מאן ולשאינו יכול לעלות ברגליו ער קען נישט גיין אויף די פיס פרעגט די גמרא ושאינו יכול לעלות ברגליו לאתויי מאי האט דאך שוין פריער ארויסגערעכנט ער הינקט קען נישט גיין א אלטער מאן קען נישט גיין בוזשי צי א קראנקער קען נישט גיין וועלכע זאך איז ער מיר מוסיף שאינו יכול לעלות ברגליו אמר רבא האט רבא געזאגט לאתויי מפנקי מענטשן וועלכע זענען מפונק זענען ווי מען זאגט נישט די פאקט נישט זיי הינקען און נישט זענען אלט נאר וואס דען און נישט קראנק נאר זיי נישט זיי קענען נישט גיין אן קיין שיך. זיי מוזן בארוויס קאנען זיי נישט גיין, דאס איז די טייטש שאינו יכול לעלות ברגליו, ער קען נישט גיין בארוויס, ער מוז אנטון שיך. דכתיב, ווי מיר זעען אין פסוק, כי תבואו לראות פני, איר קומט ווערן געזען פאר מיר, מי ביקש זאת מידכם, ווער האט דאס געבעטן פון אייך, רמוס חצרי, און דאס ווארט רמוס מיינט מען אז מען גייט נישט בארוויס נאר מען גייט אנגעטון די שיך. תנא האט מען געלערנט אין א ברייתא הערל והטמא פטורים מן הריאה, א ערל דער וואס איז נישט געמאלעט, די סיבה וואס ער איז נישט געמאלעט ער טאר זיך נישט מלה זיין ווייל אויב מתו אחיו מחמת מילה איז א סכנה, און די זעלבע זאך א טמא, פטורין מן הראיה, מיינט מען נישט זיי דארפן נישט אריינקומען אין דער עזרה, דאס איז דאך נאר א פשיטא, נאר מען מיינט צו זאגן אז די עולת ראיה דארפן זיי נישט שיקן מקריב צו זיין. פרעגט די גמרא בשלמא טמא, ווייס איך אז ער דארף נישט שיקן קיין עולת ראיה, דכתיב שטייט אין פסוק ובאת שמה דו וועסט דארטן קומען, והבאתם שמה, וועסטו דארט ברענגען דעם קרבן. זאגן מיר, כל שישנו בביאה, דער וואס מעג אריינקומען אין דער עזרה, ישנו בהבאה, דארף ברענגען א קרבן, וכל שאינו בביאה, דער וואס טאר נישט אריינקומען אין דער עזרה, אינו בהבאה, דארף נישט ברענגען קיין קרבן, און דער טמא, ווייל ער קען דאך נישט אריינגיין אין דער עזרה, עס קומט דאך אים כרת, קען ער ניט שיקן קיין קרבן. אלא ערל אבער אזא אן ערל שמתו אחיו מחמת מילה, ער איז דאך גארניט ניט שולדיג, מנא לן, פון וואנען ווייסן מיר, אה ער טאר נישט אריינקומען אין די עזרה און ער קאן נישט שיקן א קרבן, ברענגען די קרבן. ענטפערט די גמרא הא מני ר' עקיבא דאס גייט ווי ר' עקיבא דמרבי ליה לערל כטמא, ר' עקיבא לערנט אז ערל האט דעם זעלבן דין ווי א טמא, דתניא מיר האבן געלערנט רבי עקיבא אומר רבי עקיבא זאגט איש איש, אין דער פרשה ווי עס שטייט דארט דער דין פון תרומה שטייט דארט איש איש מזרע אהרן והוא צרוע או זב זאל נישט עסן קיין תרומה, און פארוואס שטייט מיר א טאפל לשון איש איש? לרבות את הערל אז דער ערל האט דעם זעלבן דין ווי א טמא, אז ער טאר נישט עסן קיין תרומה, איז די זעלבע זאך זאגן מיר אז ער טאר אויכעט נישט אריינקומען אין דער עזרה, און אויב ער קען נישט אריינקומען אין דער עזרה, קען ער דאך שוין נישט שיקן די קרבן. תנו רבנן האבן די רבנן געלערנט, טמא פטור מן הראיה, א טמא איז פטור פון עולת ראיה, דכתיב שטייט אין פסוק, ובאת שמה, דו וועסט דארט קומען, והבאתם שמה, וועסט עס דארטן ברענגען, כל שישנו בביאה, דער וואס מעג אריינגיין אין דער עזרה, ישנו בהבאה, דער דארף ברענגען א קרבן, וכל שאינו בביאה, דער וואס טאר נישט אריינקומען אין דער עזרה, אינו בהבאה, קען נישט ברענגען קיין קרבן. רבי יוחנן בן דהבאי אומר, רבי יוחנן בן דהבאי זאגט משום רבי יהודה, אין נאמען פון רבי יהודה'ן, סומא באחת מעיניו, ווען איינער איז בלינד אויף איינע פון די אויגן, פטור מן הראי', איז ער פטור פון ראי', פון ביידע זאכן, פון קומען עולה רגל זיין און פון צו ברענגען א קרבן, שנאמר שטייט אין פסוק, אין פסוק שטייט יראה כל זכורך, דאס איז די קרי. די מסורת איז יראה. יראה די טייטש ער זאל זען, יראה די טייטש זאל ווערן געזען. זאג איך יראה אזוי ווי ער זעט, אזוי ווי דער אייבישטער זעט דיר, יראה אזוי זאל דער אייבישטער ווערן באוויזן צו דיר, אזוי טייטשט רשי אפ דף ב' עמוד א'. כדרך שבא לראותך, אזוי ווי דער אייבישטער קומט דיר זען, קומט ער דיך זען בשתי עיניו, כך בא, אזוי קומט דער אייבישטער ליראות אז ער זאל ווערן געזען פון דיר מיט דיינע אויגן, מה בא, אזוי ווי דער אייבישטער קומט לראות בשתי עיניו, אף ליראות בשתי עיניו. און תוספות דף ב' עמוד א' פרעגט אויף דעם פשט צוויי קשיות, איין פשט, איין קשיא פרעגט תוספות, וואס פאסט זיך צו זאגן ביי דעם אייבערשטן בא, ס'איז דאך מלוא כל הארץ כבודו, און נאך א קשיא פרעגט תוספות, קומט דאך אויס אז איך גלייך צו דעם קרי צו די מסורת, איך זאג אז די יראה זאל זיין.

שרבו מצפה לו לראותו, א קנעכט וואס איז אזוי געליבט ביי זיין האר אז ער האפט ער וויל אים זען, יתרחק ממנו, זאל זיך נאכהער דער עבד דער דער אדון פון אים דערווייטערן, דכתיב ווי שטייט אין פסוק כי תבואו לראות פני מי ביקש זאת מידכם רמוס חצרי. די זינד האבן דערווייטערט די מענטש. רב הונא כי מטי להאי קרא בכה, רב הונא ווען ער איז געקומען צו דעם פסוק האט ער געוויינט, שטייט אין פסוק וזבחת שלמים, דו וועסט שעכטן א קרבן שלמים, ואכלת שם, און דו וועסט דארטן עסן. עבד א קנעכט, שרבו מצפה לאכול על שלחנו. דער בעל הבית האפט אז דער עבד וועט עסן אויף זיין טיש, ווייל די חלק וואס דער בעל הבית באקומט פון שלמים, זאגט דאך די גמרא משולחן גבוה קא זכו, דער גאנצער קרבן איז דאך צום אייבערשטן, נאר ער גיט רעכט דער אייבישטער אז דער איד זאל עסן, קומט דאך אויס ער עסט פון זיין שולחן, יתרחק ממנו. זאָל זיך דער אָדון פֿון אים דערװײַטערן, ער זאָל נישט װעלן זײַן מיט אים. דכתּיב, װי שטײט אין פּסוק, למה לי רוב זבחיכם יאמר ה', װי די טײַטש איז רוב, װי רשי דערמאַנט דאָרט דעם פּסוק, ונעתרות נשיקות שונא, אז דעמאלט ווען מ'איז מיט יענעם נישט צופרידן אין וואס מ'טוט, איז דאס איבריג. רב אלעזר כי מטא להאי קרא בכה, רב אלעזר ווען ער האט געליינט געלערנט דעם פסוק האט ער געוויינט, שטייט ביי די ברידער פון יוסף'ן, ולא יכלו אחיו לענות אותו, די ברידער האבן אים גארנישט נישט געקאנט ענטפערן, כּי נבֿהלו מפּניו, ס'זײַנען געװאָרן דערשראָקן. און מה דאָך תּוכחה של בָשׂר ודם כּך, אַ תּוכחה פֿון אַ בָשׂר ודם װערט מען דערשראָקן מ'ענטפֿערט נישט תּוכחה של הקדוש-ברוך-הוא, די שטראָף, װאָס דער אײבישטער טוט שטראָפֿן יעדן אײנעם אױף זײַנע חטאים, על אַחת כּמה וכּמה אַז מ'עט, װי מע זאָגט, מ'עט װערן דערשראָקן. רב אלעזר כי מטא להאי קרא בכי, רב אלעזר איז געקומען צו דעם פסוק האט ער געוויינט, ווען שאול האט נישט געוויסט צו ער זאל גיין מלחמה האלטן איז ער געגאנגען צו בעלת אוב און זי האט ארויפגעברענגט שמואל'ן, שטייט דארט אין פסוק ויאמר שמואל אל שאול, שמואל האט געזאגט צו שאול'ן, למה הרגזתני, פארוואס האסטו מיר געמאכט אין כעס, להעלות אותי, מיר ארויפצוברענגען. און מה דאך שמואל הצדיק היה מתיירא מן הדין, שמואל הצדיק האט מורא געהאט פון דין, אנו על אחת כמה וכמה, דארפן מיר דאך אוודאי מורא האבן, שמואל מאי היא, ווי זעען מיר ער האט מורא געהאט פאר דעם דין? דכתיב, שטייט אין פסוק, ותאמר האישה אל שאול, די פרוי, די בעלת אוב האט געזאגט צו שאול'ן, אלקים ראיתי עולים, דאס וואס שטייט אלקים, דאס ווערט דאך שטענדיג דערמאנט א לשון רבים, נאר דא ווערט דערמאנט עולים, נישט עולה, נאר עולים, עולים, תרי משמע. חד שמואל, איינס איז געווען שמואל איז ארויפגעקומען, ואידך, דער אנדערער, דאזל שמואל ואתייה למשה בהדיה, ער איז געגאנגען שמואל און האט ארויפגעברענגט משה מיט זיך, אין מדרש איז דאס נאך אין די תוספות, פון וואנעט ווייס איך מיט משה, ווייל משה ווערט אנגערופן אלקים, ראה נתתיך אלקים לפרעה. אמר ליה, האט ער געזאגט צו אים, שמואל האט געזאגט צו משה, דילמא חס ושלום לדינא מתבעינא, אפשר ווער איך געמאנט צום דין, קום בהדאי, שטיי אויף מיט מיר, דליכא מילתא דכתבת באורייתא, ס'איז נישטא א זאך וואס איז געשריבן אין דער תורה דלא קיימתיה, כ'האב עס נישט מקיים געווען. איז תוספות פרעגט ווי קען משה עדות זאגן אויף שמואל ער האט דאך נישט געווען אין זיין דור, לערנט תוספות אז אין אנדער ארט אין די ברכות פירט דאך אויס די גמרא די מתים ווייסן יא אלעס וואס טוט זיך דא. מיט די לעבעדיגע, נאר דא ענטפערט תוספות, ער האט זאל עדות זאגן אז איך האב אזוי און אזוי אפגעלערנט, און וועסטו עדות זאגן אז כ'האב ריכטיג געלערנט, האב איך געזעהן מען ברענגט אראפ פון א ס ד אין עין יעקב ברענגט אראפ פון א ספר אז אין אמת'ן איז דאך שווער א צווייטע קשיא וואס האט שמואל מורא געהאט אויב ער ווייסט ער האט נישט געזינדיגט וואס האט ער מורא געהאט נאר שמואל האט דאך געהאט איין חטא קליינערהייט האט מען געקלערט ווער זאל שעכטן, האט שמואל געזאגט א פסק אז די מקבלה ואילך איז די מצוה בכהונה, אבער שחיטה איז כשרה בזר, האט מען דעמאלט געברענגט שמואל'ן צו שאול'ן, צו עלי'ן, צו עלי'ן האט מען אים געברענגט, און האט עלי געזאגט ער האט ריכטיג געזאגט, אבער עס קומט אים מיתה, מורה הלכה בפני רבו חייב מיתה, און דאס האט זי געטענה'ט חנה, דאס בין איך די פרוי אשר התחננתי בזה, האט ער מורא געהאט שמואל פאר דעם חטא. איז דער זעלבער חטא איז געווען אין די צייטן פון משה רבינו ביי אלדד און מידד, האט משה רבינו זיי פארטיידיגט, ער האט געזאגט הלוואי זאל זיין אלע אידן נביאים, האט ער געזאגט יעצט אויך וועסטו מיר אויך ווי מען זאגט דן זיין, ווייל אזוי ווערט עס דערמאנט אזוי ווי דער וואס פסק'נט למטה אזוי פסק'נט מען למעלה, דו האסט דאך דארט דן געווען וועסטו מיר אויך דא דן זיין. רב אמי כי מטא להאי קרא בכה, רב אמי איז געקומען צו דעם פסוק האט ער געוויינט, שטייט אין איכה, יתן ער וועט געבן בעפר, אין דער ערד פיהו זיין מויל, אולי טאמער יש תקוה, אמר האט ער געזאגט כולי האי, אזויפיל יסורים וועט קומען, ואולי, און ס'איז נאך א ספק צו ס'איז דא א האפענונג, רב אמי כי מטא להאי קרא בכה, רב אמי איז געקומען צו דעם פסוק האט ער געוויינט, שטייט אין פסוק, בקשו צדק, זוכטס גערעכטיגקייט, בקשו ענווה, זוכטס די מידה פון ענווה, אז איר וועט האבן צדק און איר וועט האבן ענווה, אולי טאמער, תסתרו ביום אף השם. אמר האט ער געזאגט כולי האי, ענווה, ענווה איז דאך די גרעסטע מדריגה און ואולי, און ס'איז נאך אלץ א ספק צי ביום אף השם וועט מען ווערן באשיצט, רב אסי כי מטי להאי קרא בכי, רב אסי ווען געקומען צו דעם פסוק האט ער געוויינט, שטייט אין פסוק, שנאו רע, האט פיינט שלעכטס, ואהבו טוב האט ליב גוטס, והציגו בשער, מען זאל אוועקשטעלען דעם טויער משפט, אזוי איז געווען אמאל דער סדר ביי דעם טויער פון שטאט, דארט איז געווען דער בית דין, אולי טאמער יחנן השם אלוקי צבקות כולי האי אז ס'וועט שוין זיין שנאו רע, און ס'וועט שוין זיין אהבו טוב, און ס'וועט זיין הציגו בשער משפט, און ואולי אפשר וועט דער אייבישטער ליב האבן. רב יוסף כי מטי להאי קרא בכי, רב יוסף איז געקומען צו דעם פסוק האט ער געוויינט, שטייט אין פסוק ויש נספה בלא משפט, אמאל איז פארהאנען אז איינער קומט אום בלא משפט, ס'איז אויף אים נישטא קיין משפט, דעם אמר איז תוספות נישט גורס, פרעגט די גמרא, מי איכא דאזיל בלא זמניה, קען דאס זיין א מענטש זאל שטארבן פאר דער צייט? זאגט די גמרא אין יא כי הא אזוי ווי דרב ביבי בר אביי הוה שכיח גביה מלאך המוות, דער מלאך המוות איז געקומען אפט צו רב ביבי און ער האט אים דערציילט מעשות, האט ער אים דערציילט דער מלאך המוות א מעשה וואס האט פאסירט נישט יעצט, וואס האט פאסירט מיט די פריערדיגע דורות, ווי תוספות זאגט דאס איז נאך געווען בזמן הבית, רב ביבי איז געווען אסאך אסאך שפעטער. אמר ליה לשלוחיה, דער מלאך המוות האט געזאגט צו זיין שליח, זיל אייתי לי מרים מגדלא שיער נשייא, ברענג מיר די מרים די וואס ס'פלעכט די האר פון די פרויען. תוספות זאגט, דאס איז די מעשה איז דאס איז די אמו של פלוני פון אותו האיש. אזל איז געגאנגען דער שליח פון מלאך המוות, אייתי ליה מרים, ער האָט אים געברענגט, ער האָט דערהרגעט מרימען, מגדלא דרדקי. דאָס וואָרט מגדל איז די טייטש, האָבן מיר דאָך געהאַט דאָרט אין מועד קטן, מען טוט ערציען. אמר ליה, האָט דער מלאך המוות געזאָגט צו זיין שליח, אנא מרים מגדלא שיער נשייא אמרי לך, איך האָב דיך געהייסן ברענגען די מרים וואָס עס פלעכט די האָר פון די פרויען. אמר ליה האט ער אים געזאגט דער שליח צו מלאך המוות, אי הכי אויב אזוי אהדרה, כ'על איר צוריק מאכן לעבעדיג? אמר ליה האט דער מלאך המוות צו אים געזאגט, הואיל ואייתיתה אז דו האסט עס שוין געברענגט ליהוי למניינא זאל זי ווערן גערעכנט פון די טויטע. אלא, האט דער מלאך המוות געפרעגט, אלא, היכי יכלת לה, זאג מיר, אז דו ביסט נישט געווארן געשיקט צו איר, ווי אזוי האסטו איר געקאנט בייקומען, ס'איז דאך נאך נישט געוועזן איר צייט? האט ער גענטפערט, הוה נקיטא מתארא בידה, זי האט געהאלטן אין איר האנט א שטיק האלץ וואס מיט דעם טוט מען אויסשארן די קוילן פון דעם אויוון, ומחריא תנורא און זי האט ארויסגענומען אויסגעקערט דעם אויוון שקלתא, זי האט דאס גענומען ואנחתא אגבה דכרעה, זי האט עס אוועקגעלייגט אויף די פיס קדחא און זי האט זיך אפגעבריט צו קדחא איז רש"י טייטשט אז ס'איז אפגעבריעט, צו ווי דער ר"ח טייטשט ס'איז זיך אנגעצינדן, ואיתרע מזלה אז ס'איז געווארן קאליע איר מזל, ואייתיתה האב איך איר געקאנט ברענגען. אמר ליה רב ביבי בר אביי אית לכו רשותא למיעבד הכי? האט ער געפרעגט דעם מלאך המוות האט איר רשות אזוי אויף צו טון? אמר ליה האט ער אים געזאגט, ולא כתיב שטייט דען נישט אין פסוק ויש נספה בלא משפט? ס'דא אזעלכע וואס ס'קומען אום אן א משפט. אמר ליה האט רב ביבי אים געפרעגט, והכתיב עס שטייט דאך דור הולך ודור בא, אז שטייט דור הולך ודור בא איז דור הולך, מוז דאך דער דור מוז דאך אנפילן דער דור די יארן זיינע, ווי קענסטו עס צונעמען פאר דער צייט? אמר האט ער גענטפערט, דרעינא להו אנא, דער וואס שטארבט פאר דער צייט, טו איך אים טראגן עד דמלו להו לדרא, ביז עס ענדיגט זיך די יארן וואס דער מענטש האט געדארפן לעבן, דער דור, והדר, און נאכדעם משלימנא ליה לדומה, נאכדעם גיב איך אים איבער צו דער מלאך דומה, און דאס איז די טייטש אז פריער בין איך נאך מיט אים. אמר ליה האט ער אים געפרעגט רב ביבי סוף סוף שניה מאי עבדת, דער מענטש האט דאך נאך נישט געלעבט קיין יארן, האסט דאך אים צוגענומען, איז דאך דא יארן נאך פון לעבן? אמר האט ער אים גענטפערט אי איכא צורבא מרבנן, אויב ס'איז דא א תלמיד חכם דמעביר במיליה וואס ער איז מעביר על מדותיו, אויף אזא איין ארט מען דארף זיין אין כעס איז ער נישט אין כעס, מוסיפנא להו ליה, טו איך דאס מוסיף זיין פאר אים, והויא חלופיה, און ער לעבט די יארן פאר דעם.